אמעריקע, פון א. ראבאי געלייענט צביה סערלין, דערנאך האט שבע זיך גענומען גריזשן פארוואס זי איז אזא קאלטע. א פרוי זאל נישט קענען כאטש עטליכע מאל חלש'ן. ווער האט דרך ארץ פאר אזא פרוי ווי זי איז? צוגענומען דעם מאן פארפאלן. פארוואס שווייגט זי? שבע האט זיך אנגענומען מיט שטארקייט און איז אראפ פון בעט, צוגעגאנגען צום אפענעם פענסטער און פארזיכטיג ארויסגעקוקט אינדרויסן. אייברעם איז מער נישטא אונטן אין גאס, נו, אויב ער איז נישטא, וועט זי אויף גיך אראפלויפן אין גאס אריין, געטראכט און געטון. אין גאס איז שבע געשטאנען און געשריגן, העלפט מיר ראטעווען מיין מאן! פון אנהייב האט שבע די דאזיקע ווערטער געמורמלט שטילערהייט, ביז זי האט ארום זיך אנגעזאמלט מענטשן. דערנאך, שטייענדיג אין א גרויס רעדל מיט מענטשן, האט זי שוין געשריגן גאנץ הויך אויף א קול, וואס איז געשען? א משוגע'נע? ווער ווייסט? א פרוי שטייט און שרייט אינמיטן סטריט. מוז זיין עפעס אדווערטייזמענט. א משוגע'נע. מוז עפעס זיין א נייער סאנג. א, נישט איז דאס א פרוי. וואס דען? ס'א מאן אנגעטון ווי א פרוי. אן עקטער. א יעקטער. קוק ווי פונקט ער מאכט עס. זיי קענען. הא הא. וואו דען? אומזיסט צאלט מען געלט? זאל מען מיר אנשיטן די שטוב מיט געלט וואלט איך נישט געטון אזא זאך. טא טא. אויך מיר א מלאכה. עס קומט אן מיט שטורעם א נייער פארבייגייער און שטופט זיך דורך אינדערמיט פון רעדל. וואס איז דא? אלץ דארפט איר וויסן? דעם פול? הו איז עסקינג יו? מי הי קאלס א דעם פול? וואס דען? וואס דען? לוק, ער טראגט דעם נעקטיי אויף דער לינקער זייט און איך בין א דעם פול? קיד דעם פאליסמאן אויפן קארנער נישט מיך? וואס מיינסטו, איך בין א גרינער? קיין אמעריקאנער ביסטו אויך נישט. און דו ביסט? איך וועל דיר מאכן א בלוי אויג אויב יו וויל נאט שאט אפ. ווער ווייסט וואס דא וואלט געווארן ווען נישט אייברעם וועלכער האט דערזען אז ביי אים אויף זיין סיידוואלק איז ווידער א געלויף. דאס געלויף אינדערפרי ווען מען האט מאנעסן צוגענומען אין סטעישן הויז האט ער געזען און צו ער האט יא געהאט הנאה צו נישט האט ער גארנישט געקאנט טון ווארום דארטן וואו די פאליציי טוט עפעס קען אייברעם גארנישט העלפן. אבער וואס איז שוין ווידער פאר א צונויפלויפעניש? אייברעהעם איז צוגעגאנגען צום רעדל און איז געווען פארטיג דאס דאזיגע רעדל צו צעטרייבן. ווען ער האט אבער דערזען שעווען און דערהערט ווי זי שרייט ווי א משוגענע און האלט אירע אויגן צוגעמאכט און ברעכט זיך די הענט, האט עס אייברעהעמען געטאן א שטארקן קלעם ביים הארצן און ער האט זיך דורכגעשלאגן א וועג און אנגענומען שעווען ביי דער פלייצע און זי אוועקגעפירט צוריק אין שטוב אריין. די גאנצע לענג מיט די טרעפ ארויף האט אייברעהעם שעווען כמעט ווי געטראגן, און בשעת מעשה האט ער נישט אינזינען געהאט קיין שום זינדיגע געדאנקען, פארקערט, ער האט ווי ווייט מעגליך זיך געהיט פון נישט אנצורירן זיך אליין אן שעווען. שעווע אליין האט נאך אלץ געשריגן, ראטעוועט מיין מאן! עטליכע ווייבער פון גאס זענען אויך נאכגעגאנגען שעווען און אייברעהעמען ביז אין שטוב אריין. זיי האבן געפרואווט גיסן קאלט וואסער אויף שעוועס פנים. שעווע האט געעפנט די אויגן און געזאגט, מונטערט מיך נישט, איך בין געזונט, אבער ראטעוועט מיין מאן! וואו איז אייער מאן? איך ווייס, איך ווייס! שרייט אייברעהעם, וואס שיטן זיי זאלץ אויף די וואונדן? שעווע האָט נאָך גרעסער געעפֿנט אירע אויגן און אָנגעקוקט אייברעהעמען. אייברעהעם האָט געזאָגט צו די צוויי פֿרעמדע פֿרויען וועלכע האָבן אים געהאָלפֿן אַרויפֿברענגען שעווען צוריק אין הויז אַריין, איך זע אייך דאָס ערשטע מאָל דאָ אויף אונדזער בלאָק, אָבער איך דערקען אין אייך, אַז מע מעג זיך אויף אייך פֿאַרלאָזן. אוואדע, האבן ביידע פרויען געשאקלט מיט זייערע גרויסע קעפ, באדעקט מיט די שיינע שווארצע פון דער מיט צעקעמטע און אזויווי מיט בוימל באשמירטע פארוקן. איך וויל אייך דא איבערלאזן און אין אייערע הענט איבערגעבן אט די אומגליקליכע פרוי, און איך וועל א לויף טון דארטן וואו מען דארף, האט אייברעהעם זיך געהאלטן אזוי ווירדיג און גערעדט מיט א שטילן באס, און זיינע ווערטער האבן געקלונגען פון דער טיף ארויס. איך האב, וויסן זי, באקאנטשאפט, עס וועט נישט נעמען לאנג, זאגן זיי מיר דאס צו. אוואדע! האבן ווידער ביידע פרויען געשאקלט מיט זייערע קעפ, דאס מאל שוין מיט מער ווירדיגקייט, אזא מצוה! אייברעהעם איז גיך אראפ מיט די טרעפ, ער האט דערפילט גרינגקייט אין זיינע פיס און זיין גאנץ בלוט האט געקאכט אין אים, און די גאנצע צייט פון זיין ארומלויפן האט ער אלעמאל מיט א מאדנע פרייד צו זיך אליין געטאן א טראכט, און איך האב זי אפילו נישט אנגערירט! און איז געווען אזוי שטאלץ אויף דעם דאזיגן געדאנק אז ער האט געפילט אין זיך כח דורכצוברעכן אן אייזערנע וואנט. צום אלעם ערשטן איז ער אריין צום סאלון קיפער אויף זיין בלאק. דער ביר סאלון איז געווען האלב טונקל, און דאס געלע זאמד אויף דעם דיל האט ווי באלויכטן דעם גאנצן חלל פון דעם סאלון. א קיילעכיג אידל מיט א ווייס פארטעך ארום זיין גראב בייכל איז געשטאנען הינטער דעם לאנגן טיש קאסטן. דער איד האט געטאן א שמייכל בשעת אייברעם איז אריינגעקומען. דיינע פראפערטיס זענען פארברענט געווארן אייברעם וואטס די מעטער מיט יו? אך ברודער איט איז א לאנג סטארי איז אייברעם צוגעפאלן צום ברעג פון טיש קאסטן און זיך אנגעשפארט מיט ביידע עלנבויגנס און פאררוקט זיין הוט הויך איבערן שטערן יעס הער ברודער אן אומגליק מיינס א גוט פריינט איז אין טראבל אין די קופ יו נאו אין די קופ פאר נאטינג. וואס הייסט? א בלויער הונט האט אים א נעם געטאן און פארטיג. פארוואס? פאר נאטינג. אין אונזער בלאק, דעטס וואס איי עם טעלינג יו. וואס פאר א קאפ? נישט אונזערער. וועלכער דען? געבראכט פון דארט מיטן קערידזש. ווער איז דער חברה'מאן? א פראסטער איד. וויאזוי קומט ער אין טראבל? א מיסיס נעקסט דאר. אזוי? א מיסיס נעקסט דאר. צעלאכט זיך דער איד מיטן ווייסן פארטעך. און וואו בין איך? הערסט? א מיסיס נעקסט דאר. כ'וויל זאלסט אים ארויסנעמען, ווערט אייברעם בלייך אויף זיין פנים, און פילט ווי דאס גאנצע לייב ציטערט אויף אים פון דעם דאזיגן היץ האלטן זיך. איך? כאכאכא, צעשפרייט דאס בייכיגע אידל זיין ווייס פארטעך נאך ברייטער מיט זיינע צוויי האריגע הענט, נישט ביי מאטיען. גיי אין דער ערד! שרייט אים אייברעם אין פנים אריין און לויפט ארויס פון סאלון. אין גאס האט ער זיך אביסל בארואיגט און איז צוגעגאנגען צום פאליציי-מאן וועלכן ער האט גוט געקענט, האלא ביל! האלא אייברעם!

וואט איז די טראבל? אייברעם האט שטילערהייט און בשעת מעשה ארומקוקנדיג זיך אין אלע זייטן דערציילט ביל'ן די גאנצע מעשה. ווען ער האט געענדיגט איז ער געשטאנען און באטראכט דאס געזונטע פנים פון דעם פאליסמאן און אים מקנא געווען, אט דאס איז א מענטש! דער פאליציי מאן האט זיך געטאן א רייב דעם שטערן און געזאגט, ליסטן אייברעם, איך גלייב דיר אז דיין פריינט איז אן ערליכער מענטש, אבער איך בין נישט קיין קעפטען און אויך נישט קיין דזשאדזש. מיין קליינער קאפ זאגט אז דו באדארפסט האנדלען גיך, ווארום ווייסט דאך, דארט וואו עס האט צו טאן מיט א וואמען איז נישט גוט. דו לויף בעסער אוועק צו דעם אידישן פעיפער. דערצייל דארטן און זיי וועלן שוין זען וואס זיי קענען טון. אברהם, לויף גלייך אהין, און איך זאג דיר צו אז אזוי גיך ווי מען בייט מיך איבער און אויב איך טרעף אים נאר אין סטעישן וועל איך טון מיין דיוטי. איך בין אן איירישמען. ווי הייסט ער? מאניס? יעס ביל. איך דאנק דיר, האט אברם א פארלוירענער געזאגט און האט זיך געלאזט לויפן אין דער ריכטונג פון איסט בראדוועי. לױפֿנדיק האָט אים געקלאַפּט אַ צאָן אין אַ צאָן, װאָרום פֿאַר אַ פּײפּער האָט ער געהאַט גרױס אָפּשײַ. ער האָט תּמיד מורא געהאַט אַפֿילו פֿאַר אײנעם, װאָס האָט געקאָנט לײענען אַ פּײפּער, און איצט לױפֿט ער אַלײן אין דעם אָרט, װוּ מען דרוקט דעם פּײפּער. עס האָט נישט לאַנג גענומען, און אבֿרהם איז געשטאַנען אין פֿראָנט פֿון אַ נידעריק הילצערן שטיבל, מיט צעבראָכענע לאָדן און מיט אַ קלײן גאַניקל און איבערגעפֿױלטע טרעפּלעך. איבער די טרעפלעך ביים קליינעם דעכל פון גאניקל איז געהאנגען א טאבעלע מיט גרויסע אידישע אותיות. אברהם האט זיי נעבעך נישט געקאנט איבערלייענען, אבער פון דעסטוועגן איז ער אין דער מינוט עפעס אויסערגעווענליך שטאלץ געווארן וואס אינדערמיט פון אמעריקע הענגט זיך אזא סיין מיט אידישע בוכשטאבן. אברהם האט זיך אנגענומען מיט מוט און איז אריין אינעווייניג אין דעם דאזיגן שטיבל. ער איז אריינגעפאלן אין א גרויס צימער און איז געבליבן שטיין ביי דער טיר. ווייט אויבן אן ביי דער וואנט איז געשטאנען א גרויסער טיש, און ביים טיש זיינען געזעסן עטליכע מענטשן אן היטלען, נאר מיט קליינע שווארצע יארמולקעלעך אויף זייערע ליסעוואטע קעפ. די דאָזיקע מענטשן זײַנען אַלע געװען פֿאַרטאָן, װער אין טיפֿן טראַכטן און װער אין זײַן שרײַבן. אבֿרהם איז געשטאַנען אױסגעשטרעקט און שטײַף. ער האָט מורא געהאַט, אַז ער זאָל חלילה נישט טאָן אַ ריר מיט זײַנע פֿיס און איבערשלאָגן די שטילקײט. ער איז אַזױ געשטאַנען אַ גוט שטיקל צײַט, ביז אײנער פֿון יענע דאָרט בײַם טיש האָט אים באַמערקט און מיט אַ פֿינגער צו אים געטאָן אַ װוּנק. אבֿרהם איז צוגעגאַנגען. וואס האט א איד געוואלט? איך בין געקומען בעטן פאר מיין פריינט א טובה, האט אברהם געזאגט מיט א ציטערדיגער שטים, דהיינו, מיין פריינט איז זייער א פיינער איד פון פאדאלי. אן הקדמות. טוט יענער א רייס איבער אברהמ'ן. מען האט מיין פריינט צוגענומען אין פאליס סטעישן. פארוואס? פאר גארנישט! שרייט אויס אברהם. גלאט אזוי? זאגט יענער, און מען ווייסט נישט צו ער מאכט חוזק צו ניין, איך שווער אז פאר גארנישט זאגט אברהם, הער נאר דארט, ווען זאגסטו איז אויסגעפאלן יום כיפור קטן אין אַכצן זיבן און זיבעציק? פרעגט איינער פון דעם אנדערן עק טיש ביי דעם אקעגן וועלכן אברהם שטייט, יום כיפור קטן? יום כיפור קטן? כ'ווייס נישט. באדער מיך נישט ווען איך רעד מיט א מענטש. וואס זשע זאגט איר מיסטער, אייער פריינט איז אין דזשעיל? נאך נישט, כאפט זיך עיברעם, אבער אויב מען וועט אים נישט העלפן וועט ער נאך גיין אין דזשעיל. ווער האט אייך געשיקט אהער? דער פאליסמען פון מיין בלאק, ענטפערט עיברעם אומשולדיג און פילט אז ער זאגט דעם אמת. אווא. א גרויסע פערזענליכקייט. מיסטער, מיר האבן נישט קיין צייט זיך צו באדערן מיט אייך. א איד! וויל אברם אנהייבן זיך אויסצוטענה'ן, אבער יענער וואס זיצט הינטערן טיש הייבט זיך אויף און ווייזט אברם אין די טיר. אברם פארשעמט זיך פאר זיך אליין, גייט גיך ארויס פון דער דאזיקער שטוב. שוין אינדרויסן באקומט ער רציחה, און מיט פארביסענע ציין אין זיין מויל לאזט ער זיך גיין, און קערט זיך צוריק, און רייסט אפ א שטיקל ברעטל פון די הילצענע טרעפלעך און טוט א ווארף אין דער טאבעלע מיט די אידישע ווערטער, און אנטלויפט צוריק צו זיין דילענסי סטריט.

בשעת עיברעם האט נאך געהאלטן אין שפייען אין דער ריכטונג פון איסט בראדוועי, איז אן אנדער איד, וואס האט אויך געהייסן עיברעם, מיט נאך א גאר לאנגן צונאמען, דער רעפארטער מיט די לאנגע פיס, אנגעקומען אין די רעדאקציע פון דאס בלאט, פון זיין לאנגער פוסרייזע איבער די גאסן פון ניו יארק. עיברעם, דער רעפארטער מיט די לאנגע פיס, האט זיך צוגעקוקט צו די גאסן, ווארום ער האט. נאר טאקע געקאנט קוקן, ווייל הערן האט ער שוין נישט געקאנט, מחמת ער איז געווען אביסל טויבלעך. ער איז געווען געזונט און הויך, און זיין בארד האט אים צוגעגעבן דאס שיינקייט פון עפעס אן אויסגעדינטן גענעראל. ער האט מיט זיך געטראגן א פולע קעשענע מיט פארשפיצטע קאראנדאשן, בלייערס, און א קליין ביכל. טאמער האט זיך עפעס געמאכט א נייעס אין גאס האט ער באלד פארשריבן. ווי אזוי ער האט געקאנט אויסקומען מיט זיין טויבקייט איז געווען א געהיימעניש. ער איז גראד פארבייגעגאנגען דילענסי סטריט בשעת מען האט מאניסן אין פאליציי וואגן איינגעזעצט. האט ער געטאן א בליק מיט זיינע שארפע אויגן אויף דעם גרויסן עולם וואס ארום אין גאס, און ער האט פארצייכנט דאס וואס ער האט געזען. און איז דערנאך אוועק אין פאליציי און מען האט אים צוגעלאזט צו מאניס'ן אלס צייטונגס מענטש. מאניס האט זיך גאר מחיה געווען מיט אים. איין זאך האט אים נישט געשמעקט. דאס וואס דער גאסט איז טויב. מאניס האט באדארפט שרייען. מאניס האט אים דערציילט די גאנצע מעשה און עיברעם די רעפארטער האט געשריבן, גענדיגט האט זיך מיט דעם וואס אברהם האט אנטדעקט אין מאניסן א איד א למדן און זיך שוין מיט אים פשוט געפריידט און אים צוגעזאגט אז עס וועט נישט נעמען קיין סך און מען וועט אים ארויסלאזן. אז אברהם דער רעפארטער איז געקומען אין רעדאקציע האט ער מיט זיין בארימטער ברייטקייט דערציילט און איינער פון די רעדאקציע האט געשריבן. אליין אויפצושרייבן האט ער נאך נישט געהאט דעם זכות. נישט דערפאר וואס ער האט נישט געקאנט, נאר דערפאר וואס מען האט אים נישט געגעבן די געלעגנהייט. און אז אייברעם דער רעפארטער האט שוין געהאלטן ביים ענדיגן דאס שטיק נייעס, האט דער וואס האט די דאזיגע נייעס אויפגעשריבן, צוגערופן אלע קאלעגן און צו זיי אזוי געזאגט, קינדער מיר האבן פאר מארגן א העכט וועגן וואס? וועגן וועמען? די ענגלישע צייטונגען וועלן דאס ביי אונז צוכאפן. טאקע. וואס איז פארגעקומען? א פרומער איד שטייט אויף דער שוועל פון דזשעיל. גיי, מאכסט חוזק. אמת, נישט עיברעם? אמת, איך האב אליין מיט אים גערעדט, האט עיברעם זיך געגרויסט. אויף דער ערשטער פעידזש האט איינער פון די קאלעגן א קאמאנדע געטאן, און א דאבל קאלום. און וואס וועל איך דערפון האבן? פרעגט עיברעם דער רעפארטער, עס איז גארנישט דא אין די רעדאקציע אזויפיל מזומן דיר צו באצאלן. כ'מיין עפעס, זאגט עיברעם מיט ווירדיגקייט און טראכט אז ער איז געווען א נאר וואס ער האט אזא פעטן ביסן פון די האנט ארויסגעלאזט. אנו, לאמיר הערן, בעטן זיך די קאלעגן, לאמיר כאטש הערן. דער וואס האט די נייעס וועגן מאניסן אויפגעשריבן זעצט זיך אוועק ברייט און הייבט אן לייענען. אין נומער הונדערט אַכצן דילענסי סטריט איז פארלאפן אזא געשיכטע. אין דיזן הויז וואוינען הויפזעכטליך נאר יידן. און אונזערע יידן האבן א נאמען אלס שטילע געהארזאמע מענטשן וועלכע זייערע פאמיליעס מיט גרויס כבוד סאפארטן און היטן אפ זייערע פאמיליען און זייער הויזגעזינד פון אלערליי געפארן. פאסירט אזא געשיכטע.

עס איז גענוג ווי עס איז, צען טויזנט סירקולעישן און פינף טויזנט איז אים ווינציג, נאר איך וועל נעמען צוויי טויזנט, שלאג מיט אים איין אויף איין טויזנט, הכלל עיברעם שרייט דער הויפט פון די קאלעגן, דו ביסט גרויס, דיין נאמען ווירט שיינען אין דער אידישער געשיכטע, דאס איז זשורנאליזמוס אין אלע עקן וועלט, הורא! אברהם דער רעפארטער מיט די לאנגע פיס איז געבליבן שטיין אביסל צעמישט, געשיכטע, זשורנאליזמוס, פאר אזעלכע ווערטער האט ער גרויס דרך ארץ, שטייט ער זיך אזוי און קוויקט זיך מיט דעם דאזיגן טרוים. און דערווייל גייט נאך אלץ דער אנדערער אברהם פון דילענסי סטריט און שפייט אין דער קרום אין דער ריכטונג פון איסט בראדוועי. ביז אייבערם קומט אן אין די לענסי גאס און דערמאנט זיך אז ער האט נאך איין האפענונג און דאס איז זיין אלטער פריינט דזשעיקאבס ביי וועמען מאניס ארבעט. נישט קיין סך געטראכט און אייבערם לויפט אוועק צו דזשעיקאבס'ן און האט מזל צו געפינען אים אין זיין פאבריק פון העמדער. באלד ביי זיין אריינקומען פרעגט אים דזשעיקאבס וואו מאניס איז. מאניס אין טראבל.

אוי, דזשעיקעלע, וואוהין זאל איך דיך ארויפזעצן? צו אויף מיין קאפ צו אויף דעם הימל איבער אונז? איז אייבערם געווארן אזוי צעקראכן און געקוועטשט דזשעיקאבס' האנט ביז צום צעברעכן. נישט געמאכט קיין קעש, האט דזשעיקאבס געוויזן א פינגער צו זיין מויל, א סימן צום שווייגן און האלטן בסוד. אייבערהם איז אוועק אין די לענסי סטריט זען וואס שבע טוט, ער איז ארויף געקומען און געפונען דארט ביידע פרעמדע פרויען. נאך איידער ער איז געקומען האבן די דאזיגע צוויי פרעמדע פרויען באוויזן צו בארואיגן שבע. שבע האט זיך פאר די דאזיגע צוויי ווייבער געפעסטעט ווי א בת יחידה ביי איר מאמען. זי האט נישט געוואלט טרינקען ביז זיי, די דאזיגע ווייבער, האבן איר צוגעזאגט גאלדענע בערג. אַז שבֿע האָט אױסגעטרונקען דאָס גלאָז טײ און האָט זיך אַ ביסל דערװאַרעמט, האָט זי באַלד באַדאַרפֿט ענטפֿערן אױף דעם, װאָס אײנע פֿון די פֿרױען האָט מיט אַ זיס שמײלעכל געפֿרעגט, און װער איז אָט דער, װאָס לײגט זיך אַזױ אַװעק? מיט דעם דער האָט זי געמײנט אײבראַמען. אַ צרה, אַ גאָטס אָנשיקעניש, האָט שבֿע געענטפֿערט מיט אַ זיפֿץ. װען נישט ער, װאָלט איך נישט געהאַט אַזעלכע צרות איצט. נו, זארגט אייך נישט, מיר וועלן שוין זען וואס מען קען טון אייער מאן פון דער צרה ארויסצושלעפן, האט די צווייטע פרוי געגלעט שבע'ן איבער דעם שטערן. אין אמעריקע טרעפט מיט דעם פיינסטן מענטש אזוינס, וואס אין קיין אנדער לאנד קען נישט טרעפן. דא הי איז א צונויפלויפעניש, זאגט די אנדערע און פארגלאצט מיט אירע אויגן פרום, א שטייגער אט דער וואס לייגט זיך אזוי אוועק צוליב אייך, ווער איז ער מיינט איר? דער הויזקיפער ענטפערט שבע, אבער איר זאגט דאך אז ער איז שולדיג. פרעגט ווידער די פרוי מיט די פרומע אויגן. ס'א גאנצע מעשה, וויל שבע זיך אפטריסלען פון אן ענטפער. אזוי, מיר פארשטיין שוין, מיר פארשטיין שוין. זאגט די אנדערע וואס האט נישט קיין פרומע אויגן. וואזשע זאל איך טון? פילט שבע ווי עס ברענט איר פנים. טאקע גרינע וואס קאן מען טון? כ'קען א ווייבל איז אנטלאפן מיטן הויזקיפער. און אויף מיין בלאק איז דעם האוזקיפער'ס ווייב אנטלאפן מיט א מאן. שבי האט געברענט טיף פון בושה און ני פון ערגערניש. זי האט געדאנקט גאט ווען אברהם איז ארויסגעקומען און געלאזט וויסן אז זאלץ איז שוין באזארגט. די צוויי פרעמדע ווייבער האבן אברהמ'ן גוט אנגעקוקט און זענען אוועקגעגאנגען. ווען זיי, די צוויי ווייבער, זענען אראפגעקומען אין גאס האט די וואס מיט די פרומע אויגן געטאן א קניפ די אנדערע אין דעם ווייכן פלייש פון איר האנט. זיי האבן זיך ביידע אנגעקוקט און זיך ברייט פארנאנדערגעלאכט. ביידע האבן זיך געבויגן כמעט אין צווייען מיט זייערע קעפ ביז די קני און זיך ווידער אויפגעהויבן און געלאכט אזוי שטארק אז זיי האבן מורא געהאט חלילה עס זאל ביי זיי נישט פלאצן קיין אדער. גרויסער יושר אז מען האט מאנסן אריינגעבראכט אין א גרויסער שטוב און אים דארטן פארשפארט און איבערגעלאזט אליין און אז ער האט דערזען די אייזערנע קראטעס אין די צוויי פענסטער איז אים זייער נישט גוט געווארן אזא מין נישט גוט ווערן איז אים באפאלן דאס ערשטע מאל אין זיין לעבן. עס איז אין דער דאזיגער שטוב נישט געווען קיין טיש און דערפאר האט עס אויסגעזען מורא'דיג גרויס און ליידיג. ארום די ליידיגע ווענט זענען געשטאנען מאדנע לאנגע בענק. אויף די דעקלעך פון די בענק זענען געווען סימנים פון א סך זיצן. דאָ זיצט מען, האָט מאַנעס געטראַכט, און די צוויי באַוואָרנטע פֿענצטער זײַנען געווען זייער פֿינצטער און קויטיק. זיי זײַנען אויך געווען פֿאַרמאַכט און אין שטוב האָט זיך געפֿילט אַ טוכלער ריח. מאַנעס האָט זיך אַרומגעדרייט ווי אַ משוגענער פֿון איין וואַנט צו דער אַנדערער און געוואָלט דאַוונען און נישט געדענקט אויף אויסנווייניק קיין איין וואָרט. עטלעכע מאָל אָנגעהויבן און געבליבן שטיין. ער איז איצט געווען שטארק דערשלאגן און זיך איבערגעגעבן אין די הענט פון רבונו של עולם. שמייס, שמייס, האט מאנעס געטראכט און צוריק געפרעגט, פארוואס? און צוריק געענטפערט, מסתם קומט מיר. באלד האט זיך געעפנט די איינציקע טיר פון דער דאזיגער שטוב און עטליכע מענטשן האבן זיך געטאן א שיט אריין. טאקע ממש א שיט אריין. זיי זענען געבליבן ליגן אויף דער פאדלאגע און צוויי פאליציי מענער אין די הוילע ארבל אן רעקלעך זענען אריין און אריבער געשפרונגען די קופע מיט מענטשן און מיט קורצע שטעקנס גענומען האקן איבער דער קופע מיט מענטשן אויף דעם שניט ווי מען מאלאטשעט סנאפעס מיט ווייץ. ווי זיי האבן אויסגעקלאפט אט די דאזיגע קופות מיט מענטשן, איז מאניס געשטאנען באהאלטן אין א ווינקל, מיטן פנים צו דער וואנט און מיט פארמאכטע אויגן. ער האט געבויגן זיין פלייצע און שטארק צונויפגעקוועטשט זיינע ציין, און שטילערהייט געווארט אז דער קלאפ פון דעם שטעקן זאל פאלן אויף אים אויך. שפעטער איז געווארן שטיל. די טיר האָט זיך פֿאַרהאַקט. מאַניס האָט זיך אױסגעדרײט פֿון דער װאַנט און דערזען אױף עטלעכע בענקלעך זיצן מאָדנע, איבערגעאַנדערשטע מענטשן מיט אָנגעשװאָלענע אױגן און צעשפּאָלטענע ליפּן און צעלעכערטע קעפּ, און בלוט איז גערונען פֿון אַלעמען. און זײערע קלײדער זײַנען געװען צעריסן. און פֿונדעסטװעגן, אַז זײ האָבן דערזען מאַניסן, האָבן זײ זיך אַלע שטאַרק דערפֿרײט מיט אַ מאָדנער פֿרײד, װעלכע האָט מאַניסן באַלײדיקט. זײ לאַכן גאָר פֿון מיר, האָט מאַניס געטראַכט. מאַניס האָט זײ אָנגעקוקט און באַלד פֿאַרשטאַנען, אַז מע האָט זײ נישט געמאָלאָטשעט אומזיסט. דער אָנבליק פֿון בלוט האָט אים אָבער אַזוי דורכגענומען, אַז ער האָט געפֿילט, ווי זײַן האַרץ האָט זיך צונויפֿגעקוועטשט, ווי מען קוועטשט צונויף אַ שטיקל ציגאַר-פּאַפּיר. ער האָט אַ ציטער געטאָן, אויפֿגעעפֿנט זײַנע אויגן און ווידער אָנגעהויבן צו שפּאַנען איבער דער שטוב פֿון איין וואַנט ביז צו דער אַנדערער. די צעשלאָגענע און פֿאַרבלוטיקטע האָבן אים גערופֿן אויף זייער לשון, און מאַניס האָט דאָך נישט פֿאַרשטאַנען זייער לשון, איז ער נישט געגאַנגען צו זיי. זיי האָבן געמאַכט אַלערליי משוגענע באַוועגונגען מיט זייערע הענט און אַלץ צו מאַניסן, און ער האָט זיך געמאַכט ווי ער זעט זיי נישט.

אפשר שלאפט מען טאקע דא אויף די בענק, און אפשר איז דאס ארט דא נישט מער ווי א פארהויז, און וואס וועט זיין? ער וועט זיך לאזן אז מען זאל אים מאניסן אריינזעצן און פאר גארנישט? וואס איז דאס פאר א מין לאנד? געוואלד! וואס איז דאס פאר א מין לאנד? און בשעת מאניס פייניגט זיך אזוי, עפנט זיך די טיר און עס טוט זיך א שאט אריין א בינטל געשטאלטן מיט א געקוויטשעריי אויסגעשאטן אויף דעם פאל, און די טיר האט זיך צוריק פארהאקט. אין חלל פון שטוב איז נאך געשטאנען דאס שארפע קוויטשען וואס האט זיך איבערגעשניטן ווי מיט א מעסער. עס איז איצט געווען שטיל, און פון דער פּאָדלאָגע האָבן זיך אויפֿגעהויבן מאָדנע געשטאַלטן מיט בלאַסע, מאָגערע פּענעמער, גרויסע, געשוואָלענע אויגן, מיט בלויע סימנים אַרום זיי, זייערע בגדים אויסגעשמירט מיט בלאָטע, ווייסט אויס זיך ערגעץ געוואַלגערט אין רינגשטאָק. ביי די דאָזיקע געשטאַלטן האָבן זיך געטלעפּעט מאָדנע דאַרע הענט, לאַנגע, און ווי עס האָט זיך מאַנעסן אויסגעוויזן, זיינען די דאָזיקע הענט געווען אויסגעלינקטע. אָרעמע באַשעפענישן, ווי אַזוי קומט איר אַהער? האָט מאַנעס געפרעגט און זיך אַליין געענטפערט, וואָס דען זאָל מען טאָן מיט זיי? נאָר אַזױ גיך, װי די דאָזיקע באַשעפֿענישן האָבן זיך געפּרוּװט שטעלן אױף זײערע פֿיס, איז אין שטוב געװאָרן אַ גערודער. דער גערודער האָט זיך גענומען שטופּן און אָנפֿילן דאָס דאָזיקע צימער. מאַניס האָט געזוכט אַ װינקל זיך צו באַהאַלטן. אײנע פֿון די געשטאַלטן איז צוגעלאָפֿן צו אַ פֿענצטער און מיט אירע דאַרע הענט אָנגעכאַפּט די אײַזערנע קראַטעס און זיך געשאָקלט און עפּעס אין דער הײך אױף אַן אומפֿאַרשטענדלעך לשון

זי איז גערעכט. מסתם אויך אויפגעשטאנען אינדערפרי און עס האט זיך איר אפילו נישט גע'חלומ'ט קיין שלעכטע חלומות און מען איז געקומען און מען האט זי אוועקגעכאפט און גיי שריי חי וקיים. פארשטענדליך אז דאס געשטאלט האט נישט געקאנט צעברעכן די אייזערנע קראטעס. עס איז באלד אריינגעקומען א הויכער פאליציי מאן, ביי וועמען די גאלדענע קנעפ האבן זייער שטארק געבלישטשעט, און אליין איז ער געווען דווקא א בייזער און געטאן א געשריי אז אלע זאלן גיין. מאניס האט געהאט א חוש פאר די דאזיגע ווערטער, אין וואס פאר א פרעמדער שפראך זיי זאלן נישט געזאגט ווערן. ארויסגיין איז ארויסגיין. מאניס האט אפילו געכאפט א סטוסאק פון איינעם פון דער פאליציי, ער האט מורא געהאט זיך אומצוקוקן. עס פעלט אים דען נאך א סטוסאק? גענוג דער איינער. זיי קענען געבן. און באלד איז מאניס געזעסן ווידער אין אזא פארמאכטער קארעטע מיט צוויי לאנגע בענק. ביי דער טיר פון דער קארעטע איז געשטאנען דער הויכער פאליציי-מאן מיט די אויסערגעווענליכע בלישטשענדיקע קנעפ. און ביידע בענק באזעצט מיט גוטע שכנים. מאניסן איז געווען וואויל. פירט מען זיי אלע אין טייך אריינווארפן? אין טייך אריינווארפן? וואוהין פירט מען זיי? אן אן עק פירט מען זיי. די קארעטע גיט זיך אלעמאל א דריי און מען גיט א פאל אראפ פון די בענק. זיי פאלן אויף מאנעסטן, גראד אלעמאל אויף מאנעסטן. זאל זיין אזוי. וואס וועט ער גיין פאלן אויף זיי? אז בסך הכל פילט ער זיך אזוי קליין און דערשלאגן. זאלן זיי שוין בעסער פאלן אויף אים. א פרייליכע חברה, מען לאכט און מען קוויטשעט פונקט ווי זיי וואלטן געפארן אויף א חתונה און נישט אין טייך אריין. אין טייך אריין. ענדליך איז די קארעטע געבליבן שטיין. דער פאליציימאן עפנט די טיר און אן אנדער פאליציימאן פון גאס נעמט איבער איינציגווייז די פאסאזשירן פון דער קארעטע און פירט זיי מיט גרויס כבוד אינעווייניג אין דעם שרעקליך גרויסן שטיינערנעם מויער. א קלויסטער אדער דעם גובערנאטאר'ס הויף, טראכט מאנעס. שפעטער האט מאנעס זיך דערוואוסט וואס דאס איז. דערווייל איז ער אריינגעגאנגען גלייך מיט אלעמען. אינעווייניק איז מען געבליבן שטיין אין א שורה צווישן צוויי ווענטלעך פון אייזערנע קראטעס, אויסגעפלאכטענע. מאניס איז געשטאנען צווישן צוויי שלעכטע שכנים. דער וואס פון פארנט האט אים געשטופט צוריק, און דער וואס פון הינטן האט אים געשטופט פאראויס. מאניס האט זיי נישט געקאנט געבן צו פארשטיין אז ער באדארף דא שטיין. אייגנטליך באדארף ער נישט, נאר ער מוז דא שטיין. און אז ער שטייט אויף זיין ארט, נישט אויף דעם ארט וועלכער שטייט פון פארנט פון אים און נישט אויף דעם ארט וועלכער שטייט פון הינטן. נאר ער האט פארשטאנען אז שווייגן וועט זיין זייער גוט, נאך בעסער פון גוט. האט ער געשוויגן. סיי ווי וואלט ער דאך מיט זיי זיך נישט געקאנט אויסטענה'ן. נו, האט ער געשוויגן. ביז גאט האט אים געהאלפן און דער וואס פון פארנט איז צוגענומען געווארן. נישטא פאטער, דאנקען גאט. ווען וועט מען שוין אים אויך צונעמען? מאניסן? דאס הארץ קלאפט, עס שרעקן זיך ביי אים זיינע אדערן אין די שלייפן. עפעס פילט ער אז עס וועט נישט זיין גוט. פון יענער זייט קראטעס זעט מאניס אסאך מענטשן אויף בענק אזוי ווי אין קלויסטער. שורות בענק. אויבן אן זיצט איינער וואס קוקט אויס אזוי ווי א גלח אין שווארצן אנגעטון. ביי א טיש אן א זייט שטייט דער שמש זיינער און קלאפט מיט א האמער אין טיש. עס וועט נישט זיין גוט. איינס פון די צוויי. אדער מען וועט אים א נעם טון און מען וועט אים פרובן אפשמד'ן, אדער מען וועט אים ערגעץ אין די קעלערן פון אט דעם קלויסטער פארשליסן. אפשמד'ן. זיי מיינען אז זיי האבן צוטון מיט אבי וועמען. מאלט אייך אז איר האט זיך באנארישט אויב איר מיינט אז איר האט צוטון מיט אבי וועמען. אזוי טראכטנדיג האט מען אים דערווייל, דאס הייסט מאניסן, געטון א נעם און אין זיינע אויגן האט אנגעהויבן שווינדלען, אבער ער האט זיך געשטארקט און איז געקומען צו זיך ווען מען האט אים צוגעבראכט צום ריכטער. מאניס איז געשטאנען אזוי ווי מאניס דארף שטיין פאר א גרעסערן פון זיך. אן ערליכע פראסטקייט האט זיך באזעצט אויף זיין פנים, און זיינע ווייסע הענט, די נישט מאנסבילשע, האט מאניס געקנאטן אזוי גלאט אין דער וועלט אריין, ווי ער וואלט זיי ערשט געוואשן און געוואלט אפטריקענען. דער ריכטער, וואס איז געזעסן אויבן אן, האט אים אנגעקוקט. מאניס האט זיך. אזש מחיה געווען פון אט דעם קוק. קלוגע אויגן, גוטע אויגן, ביי זיי איז אויך פאראן תלמידי חכמים, האט מאניס אין דער גיך געטאן א טראכט, אט דאס איז א תלמיד חכם. דערנאך האט דער וואס אין שווארצן געקוקט אויף יענעם פארשריבענעם פאפיר ביי זיך אויפן טיש און ווי אויפגעהויבן זיינע אויגן אויף מאניס'ן. מאניס האט געפילט אז מען קוקט אויף אים פון אלע זייטן. ער האט זיך געוואלט אויסדרייען און איטליכן אנקוקן, אבער ער האט געוואוסט אז דא טאר מען זיך נישט אויסדרייען, דא באדארף מען שטיין גלייך. עס איז אים מיטאמאל קלאר געווארן אז ער שטייט פאר דעם וואס וועט איבער אים באלד משפט'ן. דער ריכטער קוקט אים אן און פרעגט, מאניס? יא! שאקלט מאניס מיטן קאפ אויף יא, ווער דען בין איך? און דערנאך הייבט ער זיך אויף, דער וואס אין שווארצן, און זאגט עפעס צו אלע מענטשן וואס זיצן אויף די בענק. גאט איז דיר ליב! פון וואנען האבן זיי זיך גענומען? לעבן מאניס'ן וואקסן באלד אויס זיין ווייב שעווע, אייברעם, און אויך זיין באלעבאס דזשעיקאב. מאניס רייבט זיך זיינע אויגן כדי ער זאל וויסן צו עס איז וואר און נישט אין חלום. דערווייל איז שעווע צוגעלאפן צו מאניס'ן און אים אנגעכאפט ווי עס פאסט פאר אזעלכע ווי שעווע, ביי איינעם פון זיינע אקסל און דארט איינגעגראבן איר שיין פנים. עס האט מאניס'ן געטאן א ריר אן אזש ביי דער נשמה. זיינע אויגן האבן געטרערט, און דער גאנצער זאל איז פארשוואונדן אינאיינעם מיט דעם פאל פון אונטער די פיס. מאניס איז שיער נישט אומגעפאלן. ער האט זיך אנגעכאפט אן שעווען און זיך שטארק אן איר געהאלטן. אייברעם איז אים געקומען צו הילף און אים מיט זיין שטארקע האנט געטאן א דריק אין דעם גראבן פלייש פון זיין ארעם, אז מאניס האט פון דעם דאזיגן קוועטש דערנאך געפילט א ווייטאג אין זיין גראב פלייש דאס גאנצע לעבן. אין זאל איז געווען שטיל. דורך די גרויסע הויכע פענסטער האט אריינגעווארעמט די זון און א קיל ווינטל האט אפגעפרישט דעם אטעם. פון איין זייט איז געשטאנען מאניס ארומגערינגלט מיט זיינע מענטשן פון דער אנדערע זייט זענען געשטאנען די גוטע שכנים מאניס'ס וועלכע זענען געקומען אים אומגליקליך מאכן. דער ריכטער האט געקוקט אין א פאפיר און אויפגעהויבן זיינע אויגן און בייז געפרעגט ביי דעם אנדערן צד ווי זי הייסט. מיסיס טוירק האט די פרוי געענטפערט. מיסיס טוירק, זאגט דער ריכטער בייז און מיט א שארף פנים, וואס פאר א שלעכטס איז דער דאזיגער מענטש קעגן אייך באגאנגען? וואס פאר א שלעכטס? הייבט אן די פרוי צו שיטן ווערטער פון איר מויל און מיט אזא אלארם מיט באוועגונגען פון אירע הענט און מיט פייער שפייענדיקע אויגן איר קוקט אים אן דאכט זיך א שטיל אידל דער ריכטער קלאפט מיט דעם האמער אן טיש ליידי זייט אזוי גוט און דערציילט אין קורצן וואס ער האט געטון שרייט דער ריכטער מער גארנישט ער האט אויפגעבראכן מיין טיר און געוואלט אריין צו מיר ווער? פרעגט דער ריכטער. ער! שרייט די פרוי און ווייזט אויף מאניסן. מאניס האט נישט פארשטאנען דאס לשון, האט ער נישט געוואוסט וואס די פרוי זאגט, ער האט נאר געזען אז זי ווייזט אן אויף אים, האט ער זיך ארויסגערוקט פון זיין ארט כדי ער זאל זיך קענען מער ארויסזען. דער ריכטער האט געהייסן אז מיסיס סטאוק זאל זיך אוועקזעצן און מער קיין ווארט נישט זאגן, סיידן ער וועט זי פרעגן. די פרוי איז געווארן רויט פון כעס און זי האט געטראכט אז עס איז נישט גוט וואס דער ריכטער איז נישט אויף איר זייט, אבער זי האט זיך אנידערגעזעצט אויף דער פאדערשטע באנק וואס איז פון קיינעם נישט געווען באזעצט, מיט איר האבן זיך אויך אנידערגעזעצט אירע עדות נאך צוויי ווייבער אויך מיט רויטע פענעמער און ברוגז. דער ריכטער האט אומגעדרייט זיין פנים צו מאניסן, און אזוי ווי מאניס האט נאר געקאנט רעדן אידיש, האט מען געמוזט ברענגען דעם איבערזעצער. ווי לאנג זייט איר אין אמעריקע? ביי א צוויי חדשים, ענטפערט מאניס. און וואו ארבעט איר? אט ביי אים! ווייזט מאניס אויף דזשעיקאבסן. וואס טוט איר דארט? איך לייג צונויף העמדער. און וואס האט איר געטון ביי איר טיר? איך האב זי עפעס געוואלט בעטן. א ליגן! א ליגן! שרייט די פרוי פון איר ארט ארויס, ער האט זי אויפגעבראכן! מאדאם, אויב איר וועט ניט שווייגן, וועל איך אייך פארשיקן! זאגט דער ריכטער שטרענג און קלאפט מיט זיין העמערל אן טיש. דער איבערזעצער הערט אויס דעם ריכטער און פרעגט מאניסן. דער ריכטער וויל וויסן די גאנצע מעשה, דערציילט פון אנהייב ביזן סוף. עס איז אזוי געווען, הייבט מאניס אן צו דערציילן, איך בין אויפגעשטאנען גאנץ פרי כדי איך זאל קענען גיין ארבעטן. די לעצטע נאכט האבן האבן מיר זיך געלייגט שלאפן שפעט, מיסטער אייברעם האָט געבראַכט ביר און מיר האָבן אַ ביסל זיך פֿאַרטרונקען. בין איך אויפֿגעשטאַנען גאַנץ פֿרי און נישט געוואָלט אויפֿוועקן מײַן שבֿען, זאָל זי נאָך אַ ביסל שלאָפֿן, טראַכט איך. איך גיב אָבער אַ קוק, שבֿע האַלט שוין אָפֿן אירע אויגן און קריכט פֿון בעט אַרויס. פרעג איך זי, וואס ביסטו אזוי פרי אויפגעשטאנען? זאגט זי אז זי וויל נישט בלייבן אליין אין שטוב. פרעג איך זי, וואס פלוצלונג? זאגט זי אז זי וועט נישט בלייבן אליין אין שטוב. רעד אהין, רעד אהער, זי וויל נישט בלייבן אליין. און דא זענען מיר נישט לאנג אין אמעריקע, מיר האבן דא קיינעם נישט, און איך מוז לויפן אין פאבריק אריין. וואס טוט מען? בין איך געפאלן אויף א שכל. איך וויל צוגיין צו מיין שכנה'ס טיר און בעטן די שכנה אז זי זאל אכטונג געבן אויף מיין ווייב. אט אזוי ווי איך טראכט אזוי גיי איך ארויס אין קארידאר און גיי צו צו דער טיר וואס לעבן מיין טיר און פרואוו עפענען די טיר. אזוי ווי איך פרואוו און קען נישט, עפנט זיך די דאזיגע טיר אליין און א פרוי פאלט אן אויף מיר בייז

איך וויל שוין פון פארשעמטקייט אוועק גיין, אבער זי פרעגט מיך וואס איך האב געוואלט, זאג איך איר וואס איך האב געוואלט, זאגט זי אז אויב איך וועל נישט אוועק גיין מיט גוטן וועט זי מיך באגיסן מיט הייס וואסער, פארדריסט מיך שוין, זאג איך איר און אלץ מיט מיין פנים אוועק געדרייט אז זי באדארף נישט זיין אין כעס, פאלט זי אן אויף מיר און רופט מיין פרוי אן מיט נישט קיין שיינעם נאמען. דאס טראכט איך וועל איך איר נישט שווייגן. וואלט איר געשוויגן ווען מען רופט אייער פרוי מיט אזוינע נעמען? דער איבערזעצער האט געדאנקט גאט וואס מאניס האט שוין געענדיגט. ער האט דעם ריכטער איבערגעגעבן אלץ אויף אמעריקע'ס לשון, און דער ריכטער האט געהייסן פרעגן וואס פאר א שלעכטן נאמען מען האט גערופן זיין שעווען. אז זי שפילט זיך מיט פרעמדע מענער. אמת! אמת! מיר האבן אליין געזען! שפרינגט אויף מיסיס טורק פון איר באנק און טייט מיט א פינגער אויף שעווען. ליידי, דאס איז אייך א לעצטע ווארענונג אז איר זאלט שווייגן! זעצט זיך באלד אנידער! שרייט דער ריכטער. די מיסיס טורק זעצט זיך אוועק. און וואס האט איר געטון? פרעגט ווידער דער איבערזעצער ביי מאניסן. איך האב איר דערלאנגט א פאטש, זאגט מאניס.

האט דער איבערזעצער קוים געפונען דאס ווארט סעריעז, און נישט געווען זיכער צי מאניס פארשטייט אים. און וואזשע זאל איך טון, אדרבה, גיט אן עצה. דער ריכטער וויל הערן וואס אייער באלעבאס ווייסט פון אייך. דזשעיקאבס רייניגט זיך אויס זיין גארגל און מאכט צוויי שפאן נענטער צום טיש פון ריכטער, און ציט זיך אויס ווי א סאלדאט.

דער ריכטער האָט צוריק פֿאַרוואָרפֿן זײַן קאָפּ און זיך געטרייסלט פֿון געלעכטער. ער האָט געטאָן אַ מאַך מיט דער האַנט צו דזשייקאָבסן און גערופֿן עיברעמען. און דו ווער ביסט? איך בין דער הויזקיפּער. מײַן נאָמען איז עיברעם, אײַער האָנאָר. קענסטו מאַנעסן? יעס, אײַער האָנאָר. איך טראַכט, אַז מאַנעס איז איינער פֿון די גאָר נײַע ייִדן, וואָס הייבן אָן צו קומען קיין אַמעריקע. סוף פֿון זײַט איינס, קאַסעט פֿיר.